בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף צדיק ח, מ'הייבט אן דף צדיק ז עמוד ב' אונטן ביי די גמרא נאך די משנה, זאגט די הייליגע גמרא, האי איסקופה היכי דמי, איז אזוי, וועט מען נאכאמאל בקצרה איבערחזר'ן די דינים וואס מען האט געזען אין די משנה, די משנה האט געזאגט אז היה קורא בספר על האיסקופה, טאמער איינער זיצט אויף א איסקופה, איסקופה דאס איז די שוועל פון א טיר, און ער זיצט אויף דעם איסקופה, ער לערנט א ספר, ער ליינט א ספר, און א ספר דא רעדט מען אזא ספר אזוי ווי א מגילה און ס'דרייט זיך ארויס פון זיין הענט אזוי אז איין חלק פאלט אריין אין די רשות אין פראנט פון אים ס'טייטש ס'פאלט אוועק פון אים אריין אין רשות הרבים איז די דין איז גוללו אצלו זאגט די משנה ער מעג צוריק שלעפן דעם ספר צו זיך צוריק דרייען די גאנצע זאך צו זיך האט די משנה ווייטער געזאגט וואס איז טאמער ער ליינט א ספר בראש הגג, און פונעם דאך פאלט עס אראפ, ס'דרייט זיך ארויס פון זיין האנט, איז ווענדט זיך, טאמער ס'איז אונטער צען טפחים פון די רשות הרבים, טאר ער עס נישט צוריק דרייען צו זיך, נאר טאמער ס'איז העכער צען טפחים, מעג ער עס צוריק דרייען צו זיך, טאמער ס'איז נידעריגער פון צען טפחים האט די משנה געזאגט דארף מען עס איבערדרייען, פשוט ס'זאל נישט נתבזה ווערן דעם ספר, אבער צוריק דרייען צו זיך טאר מען נישט. רבי יהודה האט געזאגט ניין, ווילאנג ס'קומט נישט אן צו די ערד אליין, ווילאנג ס'האט נישט צוגערירט די ערד, מעג מען עס צוריק דרייען, און רבי שמעון האט געזאגט, אפילו ס'רירט צו די ערד, מעג מען עס אויך צוריק דרייען, פארוואס? ווייל אין לך דבר משום שבות עומד בפני כתבי קודש, ס'איז כתבי קודש, ס'איז א ספר, מען טאר עס נישט מבזה זיין, און ממילא אפילו ס'רירט צו די רשות הרבים ס'איז ממש ס'רירט צו די ערד, און ער זיצט אויפן דאך, מעג ער עס צוריק דרייען צו זיך. זאגט יעצט די גמרא, האי איסקופה די איסקופה וואס מען האט גערעדט דא אין די משנה, היכי דמי וואסערע ציור רעדט זיך דאס? אילימא איסקופה רשות היחיד, עסטו זאגן ס'א רשות היחיד, וואס טייטש ד' על ד', און ס'הויעך צען טפחים, וקמה רשות הרבים, אין פראנט פונעם איסקופה איז א רשות הרבים, וואס טייטש די איסקופה איז א רשות היחיד, און די ספר וואס די איד האלט אין זיין האנט האט זיך אריינגעדרייט אינעם רשות הרבים אריין, און ממילא זעהט מען אז די משנה זאגט גוללו אצלו, מען מעג עס צוריק דרייען צו זיך, זעהט מען אז ולא גזרינן דילמא נפיל ואתי לאתויי, אז מען איז נישט גוזר, אפשר עט די גאנצע ספר אראפפאלן, און דער איד עט אויפהייבן די גאנצע ספר, וואס דאס איז דאך אוודאי א איסור דאורייתא טאמער דער ספר פאלט אריין אין רשות הרבים טאר מען עס נישט אויפהייבן אריינברענגען אין א רשות היחיד, נאר וואס דען די משנה זאגט אז טאמער ס'איז נישט אריינגעפאלן, ס'האט זיך נאר ארויסגעדרייט פון זיין האנט, אבער איין חלק ליגט נאך ביי אים, דאס טייטש ס'א מגילה איז איין ענד, איין חלק פון דעם ליגט אין זיין האנט, און די אנדערע חלק איז אין רשות הרבים איז מען נישט גוזר. מני, ווער דער תנא וואס האלט אז מען איז נישט גוזר, ווען איין חלק איז אין א רשות הרבים און די אנדערע חלק איז אין זיין הענט, איז מען נישט גוזר אז ער עט עס צוריקשלעפן, ווער איז דאס? ר' שמעון היא! דאס איז רב שמעון וואס מען זעט אין די סיפא פון די משנה דאמר וואס זאגט דארט קלאר כל דבר שהוא משום שבות אינו עומד בפני כתבי קודש אז א זאך איז א דרבנן א איסור דרבנן שטייט נישט פאר כתבי קודש טייטש ווען עס קומט צו בזיון כתבי קודש איז דאס פאר אלע מיני איסורי דרבנן און דערפאר אזוי ווי מען זעט אין די סיפא אז רב שמעון זאגט אז ווען איינער זיצט אויף א דאך און די ספר פון זיין האנט דרייט זיך ארויס פון זיין האנט און ס'רירט צו די רשות הרבים זאגט רב שמעון מען מעג עס צוריק דרייען צו זיך אבער אויב אזוי זאגט די גמרא אימא סיפא רבי יהודה אומר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא מלא החוט, גוללו אצלו, ר' שמעון אומר, אפילו בארץ עצמו גוללו אצלו, און במילא איז שווער רישא וסיפא ר' שמעון, מציעתא רבי יהודה, ס'טייטש טאמער דו זאגסט מיר אז די דין פון די רישא פון די איסקופה, אז ווען א איד זיצט דארט אויפן איסקופה און די ספר פאלט אריין דעם רשות הרבים נישט ס'פאלט נאר א חלק פאלט אריין רשות הרבים די אנדערע חלק איז אין זיין הענט, זאגסטו מיר אז מ'מעג עס צוריק דרייען און ווער איז דער וואס רעדט דא דאס איז ר' שמעון, אויב אזוי, שטימט נישט די המשך המשנה, ווייל די המשך המשנה זאגט די משנה אז רבי יהודה האלט אזוי רבי שמעון האלט אזוי איז משמע אז ביז יעצט האט מען נישט גערעדט פון רבי שמעון, און אויב אזוי וועט מוזן אויסקומען אז די רישא איז רבי שמעון, פלוצלינג אינמיטן שטופט מען אריין א רבי יהודה און שפעטער צוריק צו רבי שמעון, זאגט די גמרא, אמר רב יהודה, זאגט די אמורא רב יהודה, אין, יא, רישא וסיפא רבי שמעון, מציעתא רבי יהודה, די רישא פון די משנה פון א איסקופה, דאס איז כשיטת ר' שמעון. אינמיטן פון די משנה ווערט דערמאנט א רבי יהודה, וואס רבי יהודה זאגט אז ווילאנג ס'רירט נישט צו די רשות הרבים מעג מען צוריק דרייען אבער ווען ס'רירט צו די רשות הרבים טאר מען נישט, און שפעטער נאכאמאל ר' שמעון, וואס ר' שמעון זאגט ווען מ'זיצט אויף א דאך, און די ספר פאלט אראפ, ס'פאלט אריין דעם רשות הרבים, ס'רירט צו די רשות הרבים, מעג מען עס נאך אלץ צוריק דרייען. רבה אמר, רבה ענטפערט א צווייטע תירוץ, זאגט רבה ס'מוז נישט זיין אז די רישא גייט כשיטת ר' שמעון, נאר ס'קען גיין כדברי הכל, נאר וואס דען, הכא באיסקופה נדרסת עסקינן, ומשום בזיון כתבי הקודש שרו רבנן, דא רעדט זיך פון א איסקופה וואס מען טרעט אויף דעם אסאך, א גרויסע ציבור טרעט אויף דעם, און ממילא דא אז מען וועט איבערלאזן דעם ספר עט עס צוטרויטן ווערן, ס'וועט ארויסקומען גאר א גרויסע בזיון פארן ספר, דערפאר זאגט רבה, אפילו רבי יהודה, וואס רבי יהודה זאגט אז ווען איינער זיצט אויף א דאך, און די ספר דרייט זיך ארויס אין זיין האנט, איז נאר מעג מען עס נאר צוריק דרייען ווי לאנג ס'רירט נישט צו די רשות הרבים, דאס איז אמת ווען ס'איז נישט קיין גרויסע בזיון, אבער טאמער ס'קומט ארויס גאר א גרויסע בזיון, איז אפילו ס'רירט ממש צו די רשות הרבים, ס'רירט ממש צו די ערד, איז רבי יהודה אויך מודה אז מ'מעג עס אויפהייבן פון דארט און צוריק דרייען צו זיך. איתיביה אביי, פרעגט אבער אביי א קשיא, ס'שטייט אין א ברייתא, די ברייתא איז ממשיך אויף די דין פון די משנה, אז דאס וואס מ'זעט ביי אונזער משנה, אז ווען איינער זיצט אויף א איסקופה און די ספר דרייט זיך ארויס אז מ'מעג עס צוריק דרייען, דאס איז נאר תוך ארבע אמות גוללו אצלו, אז ווילאנג ס'איז נישט אוועקגעגאנגען פיר אמות, טייטש די ספר האט זיך נישט אוועקגעגליטשט און אוועקגעקוילערט, פיר אמות דעמאלטס מעג מען עס טאקע צוריק ברענגען אבער חוץ לארבע טאמער די ספר האט זיך אויפגעדרייט און די אנדערע זייט ספר איז שוין פיר אמות אוועק פון אים דעמאלטס הופכו על הכתב דרייט מען עס איבער דארט אויפן פלאץ מען דרייט איבער די ספר זאל זיך נישט נתבזה ווערן אבער מען טאר עס נישט צוריק דרייען און ממילא פרעגט די גמרא ואי אמרת באיסקופה נדרסת עסקינן מה לי תוך ארבע אמות מה לי חוץ לארבע אמות טאמער ס'רעדט זיך טאקע אזוי ווי דו האסט יעצט געזאגט אן איסקופה וואס א גרויסע עולם טרעט אויף דעם קומט אויס דו האסט מיך געזאגט אז אפילו רבי יהודה וואס רבי יהודה בדרך כלל איז גוזר אז ווען ס'רירט צו די רשות הרבים זאגט רבי יהודה ניין דו טארסט נישט צוריק דרייען דעם ספר פארוואס ווייל ס'האט שוין צוגערירט א רשות הרבים מען דארף גוזר זיין אפשר וועט די גאנצע ספר אריינפאלן א רשות הרבים עסט עס אויך נעמען און במילא איז מען גוזר מען לאזט דיך עס נישט צוריק דרייען פלוצלינג מענטשן גייען דא אריבער אסאך מענטשן גייען אריבער זאגסטו אוי אזא גרויסע בזיון איז רבי יהודה אויך מודה אז מען מעג עס צוריק דרייען? אויב אזוי וואס איז אנדערש אז ס'איז ווייטער פון פֿיר אמות צו ס'איז אין די פֿיר אמות? וואס וואלט געווען די גזירה אז ס'האט זיך ארויסגעגליטשט ווייטער פון פֿיר אמות? וואלט די גזירה וואלט געקענט זיין אז מען זאגט אז איך בין גוזר איך בין חושש וואס טוסטו אז די גאנצע ספר וועט ארויספאלן פון דיין הענט? עסט ארויסגיין אינעם רשות הרבים פֿיר אמות און טראגן דאס איז שוין א מענטש טאר נישט טראגן פֿיר אמות אין רשות הרבים דאס איז שוין א דאורייתא בין איך גוזר שוין אבער אויב מען רעדט דא פון א איסקופא וואס מענטשן טרעטן אויף דעם און רבי יהודה זאגט אז ביי אזא ציור בין איך נישט גוזר פארוואס ווייל ס'איז א גרויסע בזיון אין כתבי קודש, און וואס עפעס דא איז אנדערש, אלא אמר אביי, און דערפאר ענטפערט אביי אנדערש, זאגט אביי הכא באיסקופא כרמלית עסקינן, דא רעדט מען פון א איסקופא וואס איז א כרמלית, ס'טייטש ס'איז נישט דא קיין ד' על ד' אויף דעם, און במילא האט עס א דין פון א כרמלית, ורשות הרבים עוברת לפניה, און פארן איסקופא איז טאקע דא א רשות הרבים, איז דערפאר איז דא א חילוק צווישן תוך ארבע און ווייטער פון ארבע אמות, ווייל תוך ארבע אמות, דאי נפיל ומייתי ליה לא אתי לידי חיוב חטאת, טאמער די ספר האט זיך ארויסגעדרייט פון זיין האנט, און די עק ליגט יעצט אין זיין ד' אמות, און וואס איז די ערגסטע וואס קען געשען? אז די גאנצע ספר עט ארויספאלן פון זיין האנט, און ער עט גיין עט אויפהייבן דעם ספר און עס צוריק ברענגען צו די איסקופא? נישט געפערליך ווייל אפילו ווען דאס געשענט האט ער אויך נישט עובר געווען אויף א דאורייתא, ווייל טראגן פון א רשות הרבים צו א כרמלית איז נישט קיין דאורייתא, דערפאר ביי אזא ציור זאגט רבי יהודה טאקע שרו ליה רבנן, לאט רבי יהודה צוריק דרייען דעם ספר, ווייל אין דאס ערגסטן אופן עט ער אויך נישט עובר זיין אויף א דאורייתא, אבער טאמער ס'איז חוץ לארבע אמות, דאי מייתי ליה אתי לידי חיוב חטאת לא שרו ליה רבנן, טאמער אבער דער ספר האט זיך ארויסגעגליטשט פון זיין האנט און ס'האט זיך אריינגעדרייט ווייטער פון ד' אמות, דא בין איך שוין יא גוזר, ווייל דא, טאמער דער גאנצער ספר עט ארויספאלן פון זיין האנט עט נישט אנכאפן קיין שום עק נישט און אלעס עט אריינפאלן אין רשות הרבים ווייטער פון ד' אמות אוועק, און יעצט די איד עט זיך פארגעסן ס'שבת, עט אהינגיין, ער עט אויפהייבן דעם ספר און ער עט עס ברענגען צו די איסקופא, דא האט ער עובר געווען אויף א דאורייתא, ווייל דא איז ער געגאנגען ד' אמות מיט דעם ספר ברשות הרבים, און דערפאר ביי אזא ציור זאגט אוודאי רבי יהודה אז מ'איז יא גוזר, און דאס איז די חילוק צו ס'איז תוך ארבע אמות צו ס'איז ווייטער פון ארבע אמות, פרעגט אבער די גמרא אי הכי, אויב אזוי, תוך ארבע אמות נמי נגזר דילמא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד, אפילו ווען דער ספר דרייט זיך ארויס פון זיין האנט און ס'איז אין זיין ד' אמות, זאל איך אויך גוזר זיין אז לאמיר זאגן ס'וועט אינגאנצן ארויספאלן פון זיין הענט, ס'איז טאקע אין זיין ד' אמות, אבער דער איד וועט זיך פארגעסן, ער וועט עס אויפהייבן, און ער וועט עס נעמען, ער וועט עס נישט צוריקטראגן צום איסקופע, נאר ער וועט אינגאנצן אריינגיין מיט דעם אין שטוב, ער וועט אריבערגיין די איסקופע און ער וועט אריינגיין אין שטוב, וואס דא איז פשט, ער האט עס גענומען פון א רשות רבים און אריינגעטראגן צו א רשות יחיד וואס דאס איז יא א דאורייתא, איז פארוואס איז מען נישט גוזר סתם אזוי אז יעדע מאל די ספר דרייט זיך ארויס פון זיין האנט אפילו ס'איז אין די ד' אמות זאל מען גוזר זיין אלס חשש אפשר גייט ער עס אריינטראגן צו א רשות יחיד, זאגט די גמרא וכי תימא עסטו וועלן זאגן אז כיוון דמפסקת כרמלית לית לן בה, אפשר עט ער נישט עובר זיין אויף א דאורייתא, פארוואס? ווייל לאמיר זאגן די ספר פאלט אינגאנצן ארויס פון זיין האנט, ער גייט אריין רשות הרבים, ער הייבט עס אויף, און ער גייט אריין אינגאנצן אין שטוב אריין אריין א רשות היחיד, אבער היות וואס עס איז אדורך א כרמלית, ווייל די איסקופא איז דאך א כרמלית, איז אריבער דעם איסקופא, איז פאר דעם איז ער נישט חייב, ווייל ווען מען טראגט פון א רשות הרבים צו א רשות היחיד דורך א כרמלית איז מען נישט חייב, זאגט די גמרא אבער ס'איז נישט אזוי, ווייל והאמר רבא, רבא האט דאך געזאגט המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע והעבירו דרך עליו, טאמער איינער גייט ד' אמות ברשות הרבים, וואס דאס איז דאורייתא, און דער איד אינמיטן הייבט אויף די זאך וואס ער האלט העכער צען טפחים, וואס העכער צען טפחים איז נישטא קיין דין פון א רשות הרבים, פונדעסטוועגן זאגט רבא אז חייב, דער איד איז חייב א חטאת, ס'גייט מיר נישט אן אז דער איד האט נישט געטראגן די חפץ גאנצע ד' אמות ברשות הרבים, נאר ווי לאנג ער האט געמאכט א עקירה האט עס אויפגעהויבן ברשות הרבים, ער איז געגאנגען מיט דעם, און אינמיטן וועג האט ער טאקע עס אויפגעהויבן העכער צען טפחים ס'איז נישט געווען רשות הרבים אבער ווען ער האט עס אראפגעלייגט האט ער עס אראפגעלייגט ד' אמות שפעטער אינעם רשות הרבים, איז ער חייב ווייל ס'גייט מיר נישט אן וואו ס'איז געווען אינצווישן, איז די זעלבע זאך דא טאמער א איד וועט אויפהייבן דעם ספר אין א רשות הרבים, און ער וועט אריבערגיין די איסקופה און עס אראפלייגן אין רשות יחיד, איז אוודאי וועט ער זיין חייב, איז אבער ווייטער צוריק שווער, פארוואס איז מען נישט גוזר? ענפערט די גמרא הכא במאי עסקינן באיסקופה ארוכה אדהכי והכי מידכר, ווייל דא רעדט זיך ביי א לאנגע איסקופא, און במילא בין איך נישט חושש די איד וועט עס אריין טראגן לרשות היחיד, ווייל ס'איז א לאנגע איסקופא ביז ווי וואס ווען ער וועט שטיין אויפן איסקופא וועט ער זיך דערמאנען וואס ער טוט דא אז ער גייט דא עובר זיין אן איסור, און במילא וועט ער עס אוודאי נישט טון, דארף מען נישט גוזר זיין, ואיבעית אימא, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, לעולם באיסקופה שאינה ארוכה, ס'רעדט זיך נישט דא פון א לאנגע איסקופא, וסתם כתבי הקודש עיוני מעיין בהו ומנח להו, נאר וואס דען סתם כתבי הקודש, א מענטש האלט עס אין די הענט העט ער אריין קוקן אין דעם, און במילא טאמער ער העט זיך אפשטעלן אינעם כרמלית, ער העט גיין אויפן איסקופע ער העט האלטן דעם ספר, אין מיטן איסקופע העט ער אריין קוקן העט ער עפעס ליינען, יעצט אז ער גייט און ער איז ממשיך אריין אין רשות היחיד, איז ער גארנישט עובר, ווייל דא האט ער זיך אפגעשטעלט אינעם איסקופע, אוודאי ווען איינער הייבט עפעס אויף אין א רשות הרבים גייט אריבער א איסקופע שטעלט זיך דארט אפ, און איז שפעטער ממשיך רשות היחיד אוודאי איז ער נישט חייב, נאר ווען ער גייט גראד איז ער חייב, און ממילא א ספר קוקט מען אריין, איז אוודאי וועט ער זיך אפשטעלן אינעם איסקופה און נישט דא קיין חשש אז ער וועט עובר זיין אויף אן איסור, פרעגט אבער די גמרא וליחוש דילמא מעיין בהו ברשות הרבים, ועייל להו בהדיא לרשות היחיד, ווער זאגט ווי ער וועט זיך אפשטעלן, קען זיין ער וועט אויפהייבן דעם ספר, ער וועט אריינקוקן אין דעם, און נאכן ענדיגן אריינקוקן אין דעם ווען ער שטייט נאך אין רשות הרבים, עט ער זיך געבן א הייב אויף, ער וועט געבן א גיי אריין אינעם רשות היחיד דורך די איסקופה, וואס ביי אזא ציור איז ער אוודאי חייב, ענטפערט די גמרא ניין, הא מני בן עזאי היא דאמר מהלך כעומד דמי, דאס גייט כשיטת בן עזאי, וואס בן עזאי האלט אז ווען איינער גייט איז כאילו ער שטעלט זיך אפ, יעדער טריט איז כאילו ער האט זיך אפגעשטעלט און ער גייט ווייטער, און דערפאר טאמער ער העט אויפהייבן דעם ספר אינעם רשות הרבים און ער העט אריינגיין אינעם רשות היחיד דורך די איסקופה, הייסט עס כאילו ער האט זיך אפגעשטעלט אין די איסקופה אפילו ער האט זיך טאקע נישט אפגעשטעלט, און ממילא איז ער פטור ביי אזא ציור, און דערפאר האלט רבי יהודה אז טאמער דער ספר האט זיך ארויסגעדרייט אין די ד' אמות, איז נישט דא קיין חשש אז ער וועט עובר זיין אויף א דאורייתא, ווייל אפילו עס אריינטראגן אין שטוב וועט עס אויך נישט זיין קיין דאורייתא, און דערפאר איז מען נישט גוזר ביי אזא ציור, און ביי אזא ציור זאגט מען גוללו אצלו. פרעגט אבער די גמרא ודילמא זריק להו מזרק, קען זיין אבער ער וועט נעמען דעם ספר, און ער העט עס אריין ווארפן אינעם רשות היחיד, וואס דא איז שוין נישט שייך צו זאגן מהלך כעומד דאמר רבי יוחנן מודה בן עזאי בזורק, רבי יוחנן זאגט אז בן עזאי איז אוודאי מודה אז אפילו ווען איינער גייט הייסט עס כאילו ער שטעלט זיך אפ ביי יעדע טריט דאס איז ווען ער גייט, אבער וואס טאמער ער ווארפט עס, טאמער ער ווארפט עס הייסט נישט כאילו ער האט זיך אפגעשטעלט, און ממילא פארוואס איז נישט דא קיין חשש אז דער ספר העט אראפפאלן אין די ד' אמות טאקע, אבער עס העט אראפפאלן, ער העט עס אויפהייבן אינעם רשות הרבים, ער העט עס אריין ווארפן אינעם רשות היחיד, וואס דעמאלטס העט ער אוודאי זיין חייב, אמר רב אדא בר אהבה ענפערט רב אדא בר אהבה זאת אומרת, זעהן מיר פון דא אז אין מזרקין כתבי קודש אז מ'טאר סתם אזוי נישט ווארפן קיין כתבי קודש איז במילא נישט דא אזא חשש ווייל אפילו אינמיטן וואך טאר מען דאס אויך נישט טון זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזעהן אין די משנה היה קורא בראש הגג טאמער ער ליינט אויפן דאך און די ספר דרייט זיך ארויס אין זיין האנט איז ווענדט זיך די תנא קמא האט געזאגט ס'ווענדט זיך טאמער ס'איז אונטער צען טפחים טאמער ס'איז נידעריגער פון צען טפחים ר' יודא האט געזאגט ס'ווענדט זיך צו ס'רירט צו די ערד צו נישט און ר' שמעון האט געזאגט אפילו אז ס'רירט צו די ערד איז אויך נישט דא קיין חשש אויך נישט דא קיין פראבלעם נאר מ'מעג עס צוריק דרייען פרעגט אבער די גמרא ומי שרי, והא תניא כתבי קודש תפילין ומזוזות לא התירו להן להפוך יריעה על פניה, אלא פורס עליה את הבגד, ס'טייטש מ'האט געזען אין די משנה, לויט די אלע מאן דאמרים אז מ'טאר עס נישט צוריק דרייען וואס זאל מען טון, מ'זאל פשוט געבן א דריי ארום דעם ספר, ס'זאל זיין מיט די כתב אויף אראפ, און אזוי לאזט מען עס איבער ביז מוצאי שבת, און אויף דעם פרעגט די גמרא, שטייט קלאר אין א ברייתא מ'טאר דאס נישט טון מ'טאר נישט איבערדרייען א ספר, נאר אז א סופר האלט אינמיטן עפעס שרייבן און ער וויל זיך אפשטעלן אנשטאט עס איבערדרייען דארף ער עס צודעקן מיט א לאלעך צו מיט א שמאטע, אבער נישט איבערדרייען, און וואס זאגט די משנה מ'דארף עס איבערדרייען? זאגט די גמרא התם אפשר הכא לא אפשר אי לא אפיך איכא בזיון כתבי הקודש טפי דארט רעדט זיך אז ער האט ער האט א בגד ער האט א שמאטע דעקט ער עס צו טאמער אבער ער האט נישט אוודאי בעסער עס איבערצודרייען ווייל דאס איז מונע א בזיון פון כתבי הקודש זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה הופכו על הכתב פרעגט די גמרא והא לא נח ס'טייטש אויף די ציור אז עס איז אראפגעפאלן פונעם דאך ער זיצט אויף א דאך און די ספר האט זיך ארויסגעדרייט און א חלק האלט ער אין די הענט א חלק הענגט יעצט פונעם דאך, אויף די זייט פון די דאך, איז די דין, עס ווענדט זיך ווי נאנט ס'איז צו די ערד, ווי ווייט ס'איז פון די ערד, און אויף דעם פרעגט די גמרא וואס א נפקא מינה, ווי לאנג ס'האט נישט צוגערירט די ערד, האט דאך עס נישט צוגערירט די ערד, און אז ס'האט נישט צוגערירט די ערד, ווי אזוי קען א מאן דאמר זאגן ס'דא א פראבלעם עס צוריקצודרייען, די כלל איז דאך, כדי עובר צו זיין אויף טראגן פון רשות יחיד צו רשות רבים, דארף זיין אן עקירה, און ס'דארף זיין אן הנחה, מ'דארף עס אויפהייבן פון איין רשות, און אראפלייגן אינעם צווייטן רשות. נו דא, אז דער ספר הענגט אין דער לופט, האט עס קיינמאל נישט געמאכט קיין הנחה אין רשות הרבים, פשט אז דו דרייסט עס יעצט צוריק, האסטו דאך עס נישט אויפגעהויבן פון א רשות הרבים, איז וואס איז סתם אזוי דער פראבלעם? אמר רבא, ענטפערט רבא בכותל משופע, דא רעדט זיך אז דער וואנט איז שיף, און ווען דער זיצט אויפן דאך און דער ספר דרייט זיך ארויס אין זיין האנט, ליגט א אנדערע חלק פון דער ספר ליגט אויף א וואנט, אויף א שיפע וואנט, ווייל א וואנט וואס איז שיף קען ליגן אויף דעם זאכן, און ממילא אז דער ספר ליגט יעצט אויסגעשפרייט אויף דעם וואנט, איז פשט ס'איז נח, ס'ליגט דארט, דא איז שוין דא א פראבלעם, ווייל טאמער ער'עט אינגאנצן אפלאזן דעם ספר און ס'עט אינגאנצן פאלן אויף דעם וואנט, איז אוודאי עט ער עס נישט טארן צוריק ברענגען צו זיך, ווייל ס'איז שוין נח אין א רשות הרבים, און דערפאר איז מען גוזר אז ער טאר עס שוין יעצט אויך נישט צוריק דרייען, ווענדט זיך ווי ווייט ס'איז געפאלן. אמר ליה אביי, זאגט אביי, במאי אוקימתא למתניתין, כ'שטיי נישט, האסט איינגעזעצט די משנה בכותל משופע, אויב אזוי זיי מיר מסביר אימא סיפא, רבי יהודה אומר, אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו, והא נח ליה, און זיי מיר מסביר די אלע היתרים וואס מ'זעט סוף משנה, רבי יהודה זאגט אז ווילאנג ס'רירט נישט צו די ערד, מעג מען עס צוריק דרייען צו זיך, פארוואס? ס'איז דאך נח, ס'ליגט אויף דעם כותל משופע, און וואס עפעס זאל עס מעגן צוריק דרייען צו זיך? נאר וואס דען, זאגט טאקע די גמרא, חסורי מיחסרא והכי קתני, ס'פעלט טאקע דא א שטיקל אין די משנה, דהיינו די מחלוקת דא צווישן רבי יהודה און רבי שמעון און די חכמים, דאס האט נישט קיין שייכות צו די ערשטע חלק, אוודאי, טאמער ס'איז נח, איז נישט שייך, צו ס'איז אינגאנצן אויף די ערד, צו ס'איז אביסל אוועקגערוקט פון די ערד, ס'איז דאך נח, ס'איז אויף די ערד, ס'איז אזוי ווי ס'איז אויף די ערד, נאר וואס דען, מ'דארף לערנען אזוי, במה דברים אמורים, דאס וואס מ'האט געזען אין די רישא, אז ווילאנג ס'איז אין די צען טפחים, ס'איז העכער די צען טפחים, דאס איז טאקע בכותל משופע, דאס איז ביי א כותל משופע, וואס דארט איז די דין, אז ווען די כותל איז משופע, איז ברגע וואס די מגילה, די ספר, ליגט אויף דעם כותל, הייסט עס אוודאי נח, און דעמאלטס איז טאקע א נפקא מינה טאמער ס'איז אונטער צען טפחים טאמער ס'איז העכער צען טפחים, ווייל העכער צען טפחים הייסט סתם אזוי נישט קיין רשות הרבים, אונטער צען טפחים הייסט שוין א רשות הרבים, און ס'איז אוודאי נח, און אוודאי טאר מען עס נישט צוריק דרייען. אבל בכותל שאינו משופע, ביי א וואנט וואס איז נישט משופע, וואס דאס שטייט נישט בעצם אין די משנה דאס די ווערטער וואס פעלן דא, דעמאלטס ווענדט זיך, למעלה משלושה, דעמאלטס טאמער דער ספר הענגט און ס'איז העכער דריי טפחים פון די ערד, דעמאלטס גוללו אצלו, דעמאלטס מעג ער עס נאך צוריק דרייען, מ'עט שוין זען וואס איז די נקודה למעלה משלושה למטה משלושה, די גמרא גייט צום סוף זאגן אז אוודאי קען מען דאס אויך נישט זאגן, אבער אדערווייל זאגט די גמרא אזוי אז העכער דריי טפחים מעג מען עס נאך צוריק דרייען, למטה משלושה, ס'איז אונטער דריי טפחים, ס'הייסט ס'הענגט אבער ס'איז אין די דריי טפחים פון די ערד, דעמאלטס טאר ער עס מער נישט צוריק דרייען, ס'הייסט שוין כאילו ס'איז אין רשות הרבים, און הופכו על הכתב, ער דארף פשוט איבערדרייען דעם גאנצן ספר און לאזן אזוי, און אויף דעם זאגט רבי יהודה ניין, רבי יהודה קריגט זיך אויף די נושא פון דריי טפחים, רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ, דבעינן הנחה על גבי משהו, רבי יהודה האלט אז ס'איז נישט גענוג אז ס'איז אין די דריי טפחים פון די ערד, נאר ווילאנג ס'האט נישט צוגערירט די ערד, הייסט עס נישט כאילו ס'איז אין א רשות הרבים ממילא מעג מען עס צוריקדרייען, נאר ווען ס'רירט צו די ערד, דעמאלטס דארף מען עס דארט לאזן און פשוט איבערדרייען, פרעגט די גמרא, ואלא הא דאמר רבא תוך שלושה לרבנן צריך הנחה, לימא כתנאי אמרה לשמעתיה, אויב אזוי דאס וואס רבא האט געזאגט, רבא האט געזאגט אויף א פלאץ אז אפילו ווען א זאך איז אין די דריי טפחים פון די ערד, הייסט עס נישט כאילו ס'איז נח, נאר וואס, ס'דארף טאקע נח זיין, ס'דארף ליגן אויף א שטח, ס'איז נישט גענוג אז ס'איז אין די לופט אין די דריי טפחים, נישט דא אזא זאך דריי טפחים. דאס איז בעצם וואס רבא האט געזאגט, אז ווי לאנג ס'רירט נישט צו די ערד, גייט מיר נישט אן ס'איז אין די דריי טפחים פון די ערד. אויב אזוי, טאמער רבא האט אזוי געזאגט, קומט אויס רבא בעצם קריגט זיך אויף אונזער משנה, ווייל ביי אונזער משנה שטייט אז אין די דריי טפחים הייסט שוין כאילו ס'אויף די ערד, אזוי זאגט די תנא קמא, רבי יהודה קריגט זיך אויף דעם, און ממילא קומט אויס אז רבא קריגט זיך דא בעצם מיט די תנא קמא פון אונזער משנה, קען דען אזוי זיין אז רבא לערנט כשיטת רבי יהודה פון אונזער משנה, און נישט ווי די חכמים נישט ווי די תנא קמא? אלא נאר און במילא זאגט טאקע די גמרא די גמרא ציט צוריק פון די דריי טפחים יא דריי טפחים נישט, נאר וואס דען כולה רבי יהודה די גאנצע משנה אלעס איז כשיטת רבי יהודה וחסורי מיחסרא והכי קתני און דאס פעלט אין די משנה במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן אז א חילוק צו ס'איז אין די צען טפחים צו ס'איז נישט אין די צען טפחים דאס איז טאקע בכותל משופע אבל בכותל שאינו משופע א וואנט וואס איז נישט געבויגן וואס טייטש ס'איז נישט נח דעמאלטס אפילו פחות משלושה טפחים גוללו אצלו מעג ער עס אלעמאל צוריק דרייען צו זיך ווילאנג ס'רירט נישט צו די ערד אליין פארוואס שרבי יהודה אומר, אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט, אפילו ס'איז א טראפל געהויבן פון די ערד, איז נאך אלץ גוללו אצלו און מעג ער עס צוריק דרייען מאי טעמא, דבעינן הנחה על גבי משהו, ווייל ס'מוז ממש צורירן די ערד לויט רבי יהודה, כדי מ'זאל גוזר זיין אז דו מוזט עס שוין דארט לאזן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, זיז שלפני החלון, איינער האט א פענסטער, און ער איז אין רשות היחיד, די פענסטער איז צום רשות הרבים, און ס'איז דא א שאפעלע אונטער די פענסטער, איז נותנין עליו ונוטלין ממנו בשבת, מעג מען לייגן זאכן אויף די שאפעלע און אראפנעמען פון דעם זאכן שבת? פרעגט די גמרא האי זיז דמפיק להיכא, ווי רעדט זיך אז דא די שאפעלע, אילימא דמפיק לרשות הרבים, עסטו וועלן זאגן אז ס'איז אין דעם רשות הרבים, וואס טייטש, שטעקסט ארויס די קאפ פון די פענסטער, אביסל אונטער די פענסטער איז דא אזא שאפע וואס שטעקט זיך אריין אין רשות הרבים, אויב אזוי, ליחוש דילמא נפיל ואתי לאיתויי, און וויאזוי לאזט מען מענטשן לייגן זאכן אויף דעם שאפע, אפשר העט עס אראפפאלן פון די שאפע, און א מענטש העט אריינגיין אין רשות הרבים עס אויפהייבן צוריק אריינברענגען, העט ער דאך עובר זיין אויף הוצאה, אלא נאר מוז מען זאגן דמפיק לרשות היחיד, מוז מען זאגן אז מען רעדט דא פון א שאפע וואס שטעקט זיך אריין אין רשות היחיד, אבער אויב אזוי פשיטא דאך פשוט, ס'איז פשוט אז אויב א מענטש האט א שאפע אין זיין רשות היחיד, אז ער מעג לייגן זאכן אויף דעם און אראפ נעמען זאכן פון דעם, נאר וואס דען זאגט די גמרא אמר אביי, לעולם דמפיק לרשות הרבים, אוודאי רעדט זיך אז די שאפע איז צום רשות הרבים, און מאי נותנין עליו דקתני כלים הנשברים, נאר דאס וואס שטייט אין משנה מעג לייגן זאכן אויף דעם און אראפ נעמען זאכן פון דעם, רעדט זיך טאקע דווקא כלים וואס צוברעכן זיך, וואס דאס איז נישט דא קיין חשש ס'וועט אראפ פאלן און דער מענטש וועט עס גיין אויפהייבן, ווייל טאמער ס'וועט אראפ פאלן וועט זיך עס צוברעכן, און ממילא איז נישט דא אזא חשש מעג מען דארט לייגן זאכן. תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט קלאהר, זיז שלפני החלון היוצא לרשות הרבים טאמער איז דא אזא שאפע, נותנין עליו, קערות וכוסות, קיתוניות וצלוחיות, מעג מען לייגן אויף דעם טעלערס מיט גלעזלעך, מיט קריגלעך, מיט אזעלכע אנדערע מינע טעלערס וואס צוברעכן זיך זייער גרינג, און משתמש בכל הכותל, און עס איז נישט קיין חילוק צו די שאפע איז ממש אונטער די פענסטער, צו ס'איז די גאנצע לענג פון די וואנט מען מעג זיך באנוצן מיט די גאנצע שאפע, פארוואס ווייל אפילו ס'וועט אראפפאלן עט מען עס נישט אויפהייבן ווייל ס'עט זיך צוברעכן די כלים, עד עשרה התחתונים, די דין איז ביז די אונטערשטע צען טפחים, ס'טייטש פארשטייט זיך נאר טאמער די שאפע איז העכער צען טפחים פון דעם רשות הרבים, ווייל טאמער ס'איז אונטער צען טפחים פון רשות הרבים האט די שאפע א דין פון א רשות הרבים, אבער טאמער ס'איז העכער פון צען טפחים מעג מען זיך באנוצן מיט די גאנצע שאפע. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, ואם יש זיז אחד למטה ממנו, טאמער ס'איז דא א שאפע אונטער די שאפע, איז משתמש בו, מעג ער זיך באנוצן מיט די אונטערשטע שאפע אויכעט, ובעליון אין משתמש בו אלא כנגד חלונו, אבער נאכדעם העט ער נאר מעגן נוצן די אויבערשטע שאפע ממש קעגן דעם פענסטער, נישט די גאנצע שאפע, ס'טייטש טאמער די שאפע איז ברייטער ווי די פענסטער, די לענג פון די גאנצע וואנט, העט ער נאר מעגן נוצן די חלק קעגן די פענסטער. פרעגט די גמרא, האי זיז היכי דמי, וואסערע מין שאפע רעדט זיך די אויבערשטע שאפע וואס דו זאגסט מען מעג זיך נאר באנוצן לעבן די פענסטער, אי דלית ביה ארבעה, טאמער ס'איז נישט דא קיין פיר טפחים, ס'איז נישט קיין ד' על ד', איז מקום פטור, ואפילו כנגד חלונו נמי לא ישתמש. איז עס א מקום פטור און ממילא טאר מען אפילו לעבן די פענסטער אויך נישט און די נקודה פון די שאלה איז טאמער ס'איז אזא מין שמאלע שאפע וואס איז נישט ברייט קיין ד' טפחים איז זיכער אז יעדע זאך וואס די מענטש וועט ארויף לייגן אויף דעם וועט זיכער אראפטראסקענען אריין אין רשות הרבים איז סתם אזוי זאל מען זיך נישט טארן באנוצן מיט די שאפע אפילו לעבן די פענסטער אויך נישט ווייטער ואי אית ביה ארבעה טאמער ס'איז א געהעריגע ברייטע שאפע ס'איז ברייט פיר טפחים איז בכולי הכותל לישתמש פארוואס זאל מען נישט טארן נוצן די גאנצע שאפע אפילו נישט קעגן די פענסטער אמר אביי ענפערט אביי דא רעדט זיך ביי א ציור אז תחתון דאית ביה ארבעה ועליון לית ביה ארבעה די אונטערשטע שאפע איז טאקע דא פֿיר טפחים, און דערפאר מעג מען זיך טאקע באנוצן מיט די גאנצע אונטערשטע שאפע, אבער די אויבערשטע שאפע איז ווייניגער פון פֿיר טפחים, און בעצם וואלט מען אינגאנצן נישט געטארט נוצן די שאפע ווייל אלעס גייט אראפטראסקען, אבער וואס וחלון משלימו לארבעה, ס'איז ממש די זעלבע הייעך פון די פענסטער, און ממילא די דיקקייט פון די פענסטער איז מאכט אז די חלק פון די שאפע זאל זיין ברייטער פון פֿיר. די גאנצע שאפע איז שמעלער פון פיר אבער ביי די פענסטער אליין איז עס ברייטער ווייל די פענסטער איז זיך אויך מצטרף דא, די דיקייט פון די פענסטער איז א המשך פון דעם, און ממילא כנגד החלון משתמש דחורי חלון הוא, קעגן דעם פענסטער מעג זיך באנוצן ווייל דארט איז דאך עס ברייט, דהאי גיסא דהאי גיסא אסור, אבער פון ביידע זייטן טאר מען נישט ווייל וואס מען וועט לייגן דארט עט אראפטראסקענען.